טייערע ברודערס ערב שבת בראשית, זאגן געווענליך, איך ווייס נישט אויב עס איז א וויץ אדער עס איז ערנסט, אז מען האט נישט קיין צייט צו לערנען שב, פרשת בראשית, עס איז בדווקא, נישט צופיל אריינטראכטן מה לפנים מה לאחור. ווארום עס קומט ארויס פון די. די הייליגע טעג, די ימי החודש השביעי, די גאנצע חודש, און ווי אונז לערנען דאך איז די גאנצע חודש איין גרויסע חגיגה, חודש הש, ביי די פסוק בחג הוא החודש השביעי, ויאספו אל המלך שלמה בחג הוא החודש השביעי, די חג איז די חג החודש השביעי, די חודש השביעי איז די חודש החג, און ס'איז פשוט אז די שבת בראשית איז א המשך פון די חג, ס'הייסט מ'האט דאך אוועק געשטעלט די סיום פון ספר תורה, די סיום פון שמחת תורה, מ'ליינט וזאת הברכה אין שמיני עצרת, שמחת תורה, און אין די זעלבע צייט הייבט מען אן די תורה פון פריש, און מאכט א קליינע התחלה שמחת תורה, א גרעסערע התחלה שבת בראשית, ווילן זיך מתבונן זיין אין דעם לאור די וועגן וואס אונז האבן געלערנט פון די סבא וואס איז געווען אין די זוהר, אזוי מען פארשטייט דאס, אז איך שטעל זיך אביסל אויף די שטיקל ווי די סבא אליינס ענדיגט, ענדיגט זיינע, זיינע דרושים אויף חודש תשרי, און נאך נאכדעם וואס ער האט מסביר געווען לפי הסדר ראש השנה יום כיפור סוכות שמיני עצרת איז ער געקומען אויף די פסוק יהי שם ה' מבורך און איך טראכט גלייך אז די ברכה וואס ער וויל דא מפרש זיין ער וויל מפרש זיין וואס מיינט מבורך איז אוודאי די ברכה וואס אונז ליינען דאך בסיום התורה וזאת הברכה אשר ברך משה מ'דארף דאך ארויסגיין פון די גאנצע מצב, פון די גאנצע זיבעטע חודש מיט עפעס א ברכה. און וואס מיינט, וואס מיינט צו מאכן א ברכה, וואס מיינט צו מאכן יהי שם השם מבורך? און איך וועל אנקומען צו זיין פשט. וואס קען זיך זען פון פרשת וזאת הברכה, איך מיין אז ס'איז א פרשה וואס איז ראוי להתבונן בה. וויאזוי מיט דעם, מיט דעם האט משה רבינו אונז איבערגעלאזט פון ביום מיתתו, מיט דעם לאזן אונז איבער די תורה, ווען מען ענדיגט די תורה דארף מען דאך וויסן מיט וואס, מיט וואס ס'לאזט אונז איבער, ס'לאזט אונז איבער וזאת הברכה, דאס איז כאילו דאס איז וואס ס'בלייבט איבער די שיריים פון די תורה, די שיריים פון די חודש השביעי בלייבט איבער וזאת הברכה, די ערשטע זאך וואס מען קען זען אין וזאת הברכה. דאס איז נישט דא איין ברכה, שטייט טאקע וזאת הברכה, און עס איז אמת'דיג צוועלף אנדערע ברכות. עס הייבט זיך טאקע אן יחד שבטי ישראל, אונז האבן שוין געלערנט אמאל אין ראש השנה, די דין פון ראש השנה איז געבויט אויף דעם פסוק היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם, אונז האבן געלערנט אז יחד אין די פסוק מיינט נישט דווקא צוזאמען, ס'מיינט עקסטער, באזונדער, יחד טייטש נישט אלע ביחד, אזוי ווי אונז וואלטן גענוצט די ווארט, נאר ס'איז אזוי ווי כל אחד לחוד, אזוי לערנט די משנה פון דעם אז כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, יעדע איינע עקסטער האט א דין מיוחד א דין פרטי, אויף ראש השנה. און פון די די יחוד האבן מיר עס געלערנט פון די התבדלות פרטות וואס איז אליינס אין דעם דא שורה הדין זעהן דאך אז ראש השנה פרובירט מען אביסל אוועקצולויפן פון דעם אונז ווייסן דאך די זוהר פון די פרשת בשלח וועגן די אשה השונמית וואס האט געזאגט בתוך עמי אנכי יושבת אז כ'וויל נישט זיין עקסטער כ'וויל נישט מיך אויסזונדערן ראש השנה אונז האבן געלערנט וועגן דעם די סבא וואס ער גייט אריין אין שטאט, ער גייט ארויס פון, ער גייט אנטלויפט פון די מדבר וואס דארט איז, דארט איז ער אליינס, דארט איז ער עוסק בתורה בהתבודדות, ער קומט אריין אין שטאט כדי צו חוגג זיין די מועדים פון חודש השביעי, דאס הייסט אז די די התבדלות, די מען קען עס רופן א מדת הדין, מען קוקט אויף יעדע זאך עקסטער, מען איז דן מיט א צמצום, אין דעם איז דא א שוועריקייט, אין דעם איז דא מדת הדין, און מען גייט מען טוט אלע עבודות צוזאמען, אונז האבן געלערנט אז עס איז דא א שוועריקייט אין צוזאמען אויכעט, על כל פנים דאס איז די מהלך. און יעצט ווען מ'קומט אן צו די ענד פון די פון די סייקל, קען מען דאך זען אז מ'גייט צוריק צו א געוויסע א געוויסע באזונדערקייט, אזוי ווי מיר זאגן יחד שבטי ישראל, מ'געבט נישט איין ברכה פאר יעדע איינע, נישט באופן כללי, נאר א ברכה פרטית פאר יעדע שבט, פאר יעדע איינער לפי דרכו, לפי ענינו, לפי וואס איז זיינע סגולות, לפי וואס איז זיינע כוחות, לפי וואס זיינע צרכים זענען. עס שטייט בפירוש שטייט בפירוש אין די ענדע פון פרשת האזינו שטייט סארי די ענדע פון פרשת זאת הברכה אזוי ווי אונז האבן געזען מיר דאכט זיך אז דאס איז די ענין פון די מדבר אין פרשת האזינו האבן מיר עס געזען שטייט השם בדד ינחנו וואס דאס בויט מען אויף דעם איז צו וועטן דעם האט אייבערשטער האט געטראפן ימצאהו בארץ מדבר פירט אויס די שטיקל השם בדד ינחנו ואין עמו אל נכר דאס הייסט אין מדבר האט מען געגאנגען געזען אז נישט דא מען האט זיך געגאנגען אזוי ווי מענטשן גייען אין מדבר בהתבודדות. פירט אויס, וישכון ישראל בטח בדד. און וואס איז די טייטש בטח בדד? זאגן די מפרשים, אז ווען מענטשן זענען אין א צרה קומט מען זיך צוזאם, זיך מתאסף, צו מאכן מלחמה, זיך מתאסף צו וואוינען אין א שטאט צוזאמגעפרעסט, מגן צו זיין, ס'זאל נישט זיין מיט א חומה. און ווען מענטשן זענען רואיג, דעמאלטס וישכון ישראל בטח בדד, קען יעדער איינער זיצן איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, און זענען רואיג, זיי זענען פארזיכערט, איז קען מען זיין, קען מען זיצן יעדע איינע עקסטער, יעדע שבט עקסטער, אזוי זאגט דבורה, אז ווען עס איז געווען צרות איז חדלו, חדלו פרזות בישראל, נישט געקענט ארויס גיין, אלץ געדארפט שרעקן פון גיין, געדארפט זיין זייער צוזאמען, און דעמאלט ווען עס איז, ווען מען האט עס מושיע געווען, מען דארף נישט מורא האבן פון די אלע גוים וואס גייען ארום, שם יתנו צדקות השם צדקת פרזונו בישראל ס'דא א צדקת פרזונו וואס אין חב"ד איז דא אסאך דרושים ס'איז שמיני עצרת בקשר צו דעם פסוק פון צדקת פרזונו בישראל אז מ'קען זיך שוין צושפרייטן אנדערע ווערטער מ'קען צוריק גיין אין מדבר מ'קען צוריק גיין לערנען דו קענסט צוריק גיין לערנען יעדע איינע פאר זיך, מ'דארף שוין נישט גיין סטאק אין בית מדרש מפחד, מפחד פון די אלע שטן, פון די אלע זאכן וואס זענען געקומען נאכלויפן ראש השנה, מ'קען זיצן יעדע איינע עקסטער און טון וואס ער האט צו טון. און בעצם דא גייט דאך אזוי, דער סבא וואס האט געלערנט מיט ר' שמעון, לכאורה די גאנצע אויב ס'איז א מעשה ממש איך ווייס נישט ווי לאנג וויפיל כפשוטו מען דארף עס לערנען איז עס כאילו געווען נאך אלץ פאר ראש השנה איך ווייס ווען ס'איז געווען די מעשה אפשר ס'שטייט נישט ווען ס'איז געווען די מעשה יא און זיי האבן גאנצע צייט געזאגט כאילו ס'איז געשעט פאר פאר ראש השנה אבער ס'שטייט נישט ממש אזוי ס'שטייט ס'האט זיך געשען, אבער מ'פארשטייט, ס'שטייט אז ער איז געקומען פאר ראש השנה, יא אזוי איז עס אויסגעקומען. אבער על כל פנים ער גייט אדורך, ס'קען זיך זיין אז די די סדר הדרוש האט גענומען א גאנצע חודש, כ'ווייס נישט, ער גייט על כל פנים מיט זיין תורה, גייט ער דאך אדורך די אלע מועדים, איז כאילו ביים סוף גייט מען דאך ארויס, אין אנדערע ווערטער גייט מען צוריק אין מדבר, אזוי איז אויך משמע פון די נעקסטע שטיקל צום סוף, אז מ'זעט אז זיינע חברים זענען געקומען, קומען זיי קומען נישט נעמען זיי קומען אים זוכן די חברים זיינע פון די מדבר פון די סבא, אבער על כל פנים אין די אין די מעשה אין די וועג וויאזוי מען לייגט זיך אריין דא אין די מצב איז גייט מען זיכער צוריק צוריק ארויס פון דא און מען גייט ארויס מיט דעם ברכה מיט דעם ברכה פון יהי יהי שם ה' מבורך וזאת הברכה אשר ברך משה, און דערמיט גייט יעדער איינער אהיים מיט א עקסטערע ברכה מיט א אפשרות צו אריינצוגיין. מיט א אפשרות אריינצוגיין אין צוריק אין צוריק אין מדבר צוריק צוריק צו טוהן וואס מען דארף טוהן פאר זיך אליינס. דער סוף איז דאס מקשר צו פרשת בראשית ער זאגט אז ער האט א חבר רבי יצחק וואס האט געהאט א חלום וואס איז טייטש פון די פסוק יהי שם השם מבורך יעדער איינער ווייסט וואס מיינט יהי שם השם מבורך. אבער נישט יעדער איינער ווייסט וואס ס'מיינט. ס'זענען דא אסאך וועגן פון ליינען ווערטער, פון ליינען פסוקים, זיך מדייק זיין אין די פשט, מדייק צו זיין אין די משמעות, און איינער פון די וועגן אזוי ווי אונז האבן געלערנט לעצטנס וועגן אלף בית איז צו שפילן מיט אותיות. שפילן מיט א ווארט, אמאל קען מען עס לערנען די משמעות אויכעט, אבער בעיקר זענען וועגן פון שפילן מיט ווערטער, פון שפילן מיט אותיות, וואס דאס איז א, מ'קען עס זאגן א, אסאך מאל זאגט מען א מער מיסטישע וועג פון טראכטן. ס'איז אן אנדערע טעכניק, און ער זאגט אז דער רבי יצחק, רופט אים רבי יצחק, כפתורא, האט געהאט א חלום אין מדבר, איינער פון די חברי המדבר האט געהאט אט א חלום, און דאס איז א סארט וועגן חלומות, מער א חלומ'דיגע וועג פון טראכטן וועגן ווערטער, אבער מ'קען אזוי אריין אריין גיין אין א זאך. זאגט אז מבורך, מ'זאגט מבורך, וואס הייסט מבורך? דער מבורך קען מען צוטיילן אויף צוויי חלקים, זאגן מבורך איז מ ב רך. מבורך. זאגט ער וואס וואס מיינט דאס? וואס מיינט דאס אז מען בענטשט די אייבערשטן? מ'זאגט יהי שם ה' מבורך וואס מיינט עס? ער זאגט אז עס מיינט אז מ'נעמט מ ב און מאכט עס רך. וואס מיינט מ ב? דא די צוויי טאקע אינטערעסאנט, די צוויי האלבע ווערטערס איז ער אליינס דרש'נט ער אליינס אין צוויי אנדערע מהלכים, דאס הייסט מ'קען צוטיילן א ווארט, מ'קען זאגן וואס מיינט שמעון, שם עוון, כ'ווייס, מ'צוטיילט איין ווארט אויף צוויי, און מ'מדייק'ט די משמעות פון יעדע חלק פון די ווארט, דאס איז א נארמאלע וועג, און אמאל קען עס זיין אפילו ממש די פשט. ווערטער זענען טאקע געווארן פון א צירוף פון צוויי ווערטער אמאל איז עס א רמז א סוד אבער על כל פנים ס'איז א מער מובנ'דיגע וועג נאכדעם קען מען נעמען ווערטער און דרש'נען די גימטריא און מ'קען דרש'נען די ראשי תיבות רמזי אותיות דאס איז שוין נישט קיין וועג וואס איז עוסק אין די משמעות וואס ער טוט דער רבי יצחק איז ער נעמט האלב און האלב ער זאגט מבורך איז מ' בית דא איז די וואס מיינט מ' בית מ' בית מיינט גארנישט מב נישט קיין ווארט. און די צווייטע האלב איז רך, רך מיינט ווייך. דער זאגט מ ב ווייזט אויף דין, און רך ווייזט אויף חסד אדער שמחה. דאס הייסט וויאזוי ווייזט מ ב אויף דין? ווייל ס'איז די ידיעה אז ס'איז דא א שם וואס הייסט די שם מ ב, ווערט דערמאנט אין די גמרא אין מסכת קידושין, די שם של מ ב אותיות פון צוויי און פֿערציק אותיות, וואס האט דעי שם מיט דין? נישט קלאר ס'דא א תפילה פון ר' נחוניא מיוחס לר' נחוניא בן הקנה וואס ער רעדט פון פארשידענע שמות זאגט שם עין בית איז חסד שם מ ב איז דין און אזוי ווייטער עס קען זיין אז די ספירות האבן פארשידענע נאך שמות וואס זענען מקושר מיט זיי אבער די מער מער מדרש וואס מ'קען בעסער פארשטיין איז אז דעי שם מ ב זאגט תוספות אין חגיגה און זוהר אפאר מאל. אז דאס איז די סוד פון מעשה בראשית, דאס איז אויך טאקע ראשי תיבות מ ב איז ראשי תיבות מעשה בראשית, די משנה זאגט אין חגיגה אז מען טאר נישט דורש זיין במעשה בראשית בשניים, זאגט תוספות דאס מיינט, מ'מוז נישט מפרש זיין די שם שם מ ב, און די שם מ ב איז מקושר מיט די מעשה בראשית אין פארשידענע אין אפאר אנדערע וועגן, ס'איז דא די עצם שם, די שם מ ב איז דאך די שם פון אנא בכח און די מפרשים די ראשונים האבן געזאגט אז דאס. ווי די שם קומט ארויס מיט בדרך פון פארשידענע חילופי אותיות איז מרומז אין די ערשטע פאר פסוקים פון בראשית, דאס איז די שם פון מעשה בראשית, איז דא נאך א זאך וואס מען קען זען אין אונזער סידור איז צוטיילט די שם אויף זעקס אויף זיבן אנדערע פארטס יעדע איינס איז זעקס דאס איז ווייזט אויף די זיבן ימי בראשית, דאס הייסט די יעדן טאג כאילו די אנא אלף בית גימל יוד תיו צדיק האט געמאכט די ערשטע טאג און אזוי ווייטער. ס'דא אויך אין פרשת בראשית צען מאמרות, פלאס צוויי און דרייסיג מאל וואס ס'שטייט דער שם אלהים אין די ערשטע פרשה פון בראשית ביז ויכולו, דאס איז צוזאמען צוויי און פערציג, דאס זענען אלץ רמזים אז די בריאת העולם איז געשאפן געווארן מיט די שם מיט די שם מ ב יעצט יעדער איינער ווייסט רשי ברענגט עס אז די וועלט איז באשאפן געווארן מיט דין בראשית ברא אלהים רעדט דאך פון די שם אלהים אז בתחילה עלה במחשבה איז געשאפן במידת הדין שפעטער איז געווארן ביום עשות הוי' אלהים איז געווארן שיתף עמו מידת הרחמים זאגט דער זוהר דאס איז דער סוד פון וואס רשי נאך א רשי אין פרשת יתרו ברענגט ועתה אם שמוע תשמעו בקולי זאגט רשי ועתה אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם מכאן ואילך שכל התחלות קשות. אז מען טראכט אריין זעהט מען אז כל התחלות קשות דאס איז די זעלבע זאך ווי בתחילה נברא במידת הדין די זעלבע זאך ווי בתחילה אויף ראש השנה דאך אויך די תחילת העולם די יום זה היום תחילת מעשיך און זיי רעדן דאך אסאך פון ראש השנה אלס דאס זמן תחילת העולם וועגן דעם איז אין די תחילה איז שורה דין איז דא א מידת הדין. און דאס מיינט אויך מבורך, מען בענטשט, מען לויבט די אייבערשטער, איז מבורך די אנהייב די ערשטע האלב פון די ווארט איז מ ב איז איז מ ב מידת מעשה בראשית איז איז איז מידת הדין, און שפעטער איז שיתף עמו מידת רחמים צוביסלעך, ווי נעמט די צייט ווערט רך ווערט ווייך, ווייסט. ווען מען טראכט פון די דמיון פון דין אלץ קשה, יא, מען זאגט אלץ מידת הדין הקשה, דינא קשיא, ווי מען זאגט כל התחלות קשות, ס'איז שווער, איז וואס פארקערט פון שווער? פארקערט פון שווער, איך האב געטייטשט נישט אזוי שווער, אפשר פארקערט פון הארט, יא, פון שטייף, איז רך, איז ווייך, איז דאס איז די, אויב כל התחלות קשות, איז שפעטער, אזוי ווי רשי זאגט, עס ווערט זיס. אזוי ווי מ'זאגט ס'ווערט נמתק די דין, אנשטאט זיין שארף איז עס זיס, אנשטאט זיין הארט איז עס ווייך, אנשטאט זיין שווער איז עס איז עס גרינג, דאס איז די כוונה פון מבורך, ווי מ'זאגט יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו, פון אנהייב ביז סוף פון מעשה בראשית ביז שמיני עצרת ביז דעמאלטס איז רך דעמאלטס איז שמחה, דאס איז די סוד די דרך הכוונה די דרך הרמז וואס ער זאגט דא. יהי שם השם מבורך. איז מיר אמאל גורם אריינצוטראכטן דא. וואס איז טאקע די פשט? מ'קען זיך לערנען צוויי וועגן. איז די פשט אז כל התחלות קשות ווייל די עולם נברא במידת הדין, אז אזוי ווי ראש השנה הייבט מען אן די יאר מיט מידת הדין און שפעטער ווערט גרינגער וועגן דעם, אדער אפשר פארקערט. אדער קען זיין פארקערט אז וויבאלד ס'איז די אנהייב כל התחלות קשות וועגן דעם איז די מעשה בראשית בדין און אזוי ווייטער. און וויבאלד אונז זענען דאך דא מקובלים איז נישטא קיין חילוק פון די צוויי וועגן. איך האלט ס'איז איין סארט איין סארט זאך די סדרים וואס איז דא אין די פסיכאלאגישע וועלט ס'איז דא אזא כלל פסיכאלאגישע כלל לכאורה כל התחלות קשות דאס וואס איז דא אפשר א מעטאפיזישע א קבלה'דיגע כלל פון בתחילה מדת הדין פון מ ב רך. ס'איז אלץ מחובר זה בזה, ס'אלץ גייט צוזאמען, אנדערע ווערטער, כ'האב ליב עס צו זאגן אין די גלייכע קבלה'דיגע וועג, דאס איז וואס א מענטש איז, כל התחלות קשות, דאס איז א רמז, דאס איז א סימן, ס'לערנט אונז אויס צו פארשטיין די סדרי עולם, די סדרים, וואס זענען באמת שולט אויף די וועלט, וואס די עולם איז נברא בדין און אזוי ווייטער. נאר מען דארף טאקע אריינקלערן, מען קען אריינקלערן פון ביידע זייטן, מען קען אריינקלערן אין די סדר פון ראש השנה ביז שמיני עצרת ביז שבת בראשית און פארשטיין ווי איז די קושי פארוואס פון וואס איז נובע די קושי און אזוי ווייטער, און מען קען אריינקלערן אין די מענטשליכע סדר און די פסיכאלאגיע און די עבודה און אפשר פון דעם פארשטיין פארקערט, און מען קען, ס'איז אלעמאל דא א כלל. די מליצה איז ילמד עליון מתחתון ותחתון מעליון, מען קען לערנען פון אויבן אויף אראפ און פון אונטן אויף ארויף, ס'איז אלץ די זעלבע זאך. לאמיר זאגן, פרובירן צו זאגן א משהו וואס איך פארשטיי דא, אגב איך פארשטיי נישט אזוי גוט. כל התחלות קשות. קען האבן צוויי מובנים, דארף מען מדייק זיין אין דעם אויך. ס'איז דא סתם א נייע זאך איז שווער, א נייע יעדע נייע זאך מ'איז נישט צוגעוואוינט, ווען מ'איז צוגעוואוינט איז עס גרינג, און א נייע זאך איז שווער. און דעי פשט וועט לכאורה נישט אזוי גוט שטימען. דאס וואס אונז ווילן דאס מחבר זיין מיט די בתחילה נברא עולם במידת הדין, ראש השנה הייבט מען אן במידת הדין, וואס האט דאס מיט דעם וואס ס'איז א נייע זאך, עפעס נייע, די אייבערשטער איז עפעס שווערער צו מאכן די וועלט די ערשטע מאל ווי די צווייטע מאל, די ערשטע טאג ווי די צווייטע טאג, ס'איז שווער צו. ס'איז שווער ארויס צו לערנען אזא סארט זאך. נאר מען דארף פארשטיין טיפער, אז כל התחלות קשות איז נישט סתם אז ס'איז ניי, מ'איז נאכנישט צוגעוואוינט איז ס'איז שווער. נאר כל התחלות קשות מיינט אז מען דארף מחדש זיין א זאך. מוציא צו זיין יש מאין, מ'קען עס רופן. צו באשאפן א נייע סארט סדר, א נייע סארט מציאות, א נייע סארט זאך, עס איז נישט דא קיין וועג דאס צו טוהן נאר מיט קושי, נאר מיט אזוי ווי אונז לערנען כסדר, נאר מיט גיין אין די מדבר און זיך מתבודד זיין און אריין לערנען און אזוי ווייטער, ברגע וואס עס איז שוין דא, איז די השכלה אליינס נישט. ווי מכאן ואילך יערב לכם ווייל מ'איז שוין צוגעוואוינט דאס אז מ'איז שוין צוגעוואוינט איז דאך דעם דעם דאך דא א חסרון יא און יעדער איינער ווייסט דאך אז א פונקט אזוי ווי ס'איז דא כל התחלות קשות איז דא אזא כלל וואס ווערט געברענגט אין תוקף החסידות כבתחילתו יא די אנהייב אנהייב וואס א מענטש טוט עפעס איז דאך אלעמאל אזא גרויסע שמחה די אנהייב מען איז חוגג די ערשטע זאך צום סוף ווערט שוין שוואך אדער אינמיטן ווערט שוואך איז דאס דאס אויב מען טראכט אז אלעס איז וועגן די רגילות, רגילות האט אין דעם א צד, א צד רע, א צד חולשה, ס'איז פארקערט, מ'קען זאגן כל התחלות איז לעבעדיג, און א סוף איז אביסל געשטארבן, ס'איז אביסל פארשלאפן, איך מיין דו פארשטייסט. נאר וואס מיינט דאס? ס'מיינט אז כדי צו מחדש זיין א נייע זאך, כדי צו ברענגען א נייע זאך אויף דער וועלט, ס'איז אזויווי אונז זאגן צו מאכן א נייע זאך איז שווער, אבער שווער מיינט נישט שווער, שווער מיינט צו זאגן דאס וואס מען דארף מחדש זיין יש מאין, דאס וואס מען דארף, ס'קען זיין בפועל שווער אויכעט, ס'קען זיין אז ס'קומט מיט דעם שוועריקייטן, ס'קען זיין ס'גייט זיך אריינמישן פארשידענע מניעות, פארשידענע יצר הרע'ס, פארשידענע טענות, פארשידענע צדדים שונים, אבער ווען מ'זאגט באמת כל התחלות קשות, אדער מ'זאגט באמת העולם נברא במידת הדין, מיינט מען נישט באמת צו זאגן אז ס'איז געווען דין, ס'איז א אנדערע סארט דין, דער אמת אין די נעקסטע שטיקל, כ'טראכט רעדן מער נעקסטע וואך, אדער אין די נעקסטע שטיקל רעדט דער זוהר אין די חילוק פון די סארט דין וואס ווערט לייכטער. וואס ווערט לייכטער ווי לאנג ס'גייט אן, און ס'דא א סארט דין וואס ער רופט עס דין העליון וואס איז בכלל נישט אזוי, ס'ווערט שטערקער און שטערקער, און ס'דא סתירות ווי אזוי אין אנדערע פלעצער זאגט ער פונקט פארקערט, כ'וועל זאגן ווי ס'קומט אויס אפשר אויס אין אנדערע פלעצער, על כל פנים די וועג וואס אונז וואס איך טראכט יעצט איז אז. די דין, די, די קושי פון מחדש זיין א נייע זאך, דאס איז א קושי וואס מעצם מהותו קענסט דאך נישט ממשיך זיין. דאס איז ווי זאגט ער, ס'איז א משל צו א מענטש וואס ער ארבעט און ער ווערט מיד, דערויף זאגט ער א משל צו א פרוי, ס'ווערט די, די, די שוועריקייט, די, די קושי פון די התחלה עס ווערט ווערט נמתק פון דעם וואס עס ווערט א זאך, עס ווערט שוין דא א שטיקל יא, עס איז שוין דא א שטיקל מהלך, עס איז שוין דא א שטיקל מציאות, אז עס איז שוין דא א שטיקל מציאות דאך שוין נישט דאך שוין נישט אנגעצויגן אז מען דארף עס אנהייבן, עס איז נאר נישט אנגעצויגן, עס איז נישט דא די שוועריקייטן פון ארויסגיין פון יש מאין איז די שווערסטע זאך, פון יש מיש איז שוין אסאך איז שוין אסאך גרינגער, סיי בעבודת הנפש סיי אין יעדע זאך איז דאך אזוי. מה שאין כן אויב ס'וואלט געווען דין מצד עצמו, אויב ס'וואלט געווען אמת אז ראש השנה איז אז ס'דא סתם מידת הדין, איך ווייס מ'איז ברוגז אויף יעדער איינער, ברוגז איז נישט אזא סארט זאך וואס התחלות קשות און יערב לכם, ס'ווערט נישט ווערט אמאל פארקערט אז איינער ווערט ברוגז און ווי מער ער טראכט אריין ווי מער ווערט ער מער ברוגז, ס'ווערט אים מער אויב מ'קען טראכטן פון שמחה, מ'קען טראכטן פון גוטע זאכן וואס זענען אזוי יא, אונז ווילן דאך נישט אז ס'זאל זיין אונז ווילן דאך נישט אז ס'זאל זיין אז. מען הייבט אן מיט א גוט און מען ענדיגט אזוי מיט א ווימפער אזוי ווי מען זאגט ער גייט דאך דאס דאס נאר מען וויל נאר דאס זאל זיין מצד הדין דאס זאל זיין מצד ה מצד די שוועריקייט פון אנהייבן עפעס איז קען מען אז מען שוין דארף שוין נישט אנהייבן האלט מען זיך שוין עפעס א פלאץ האלט מען זיך שוין עפעס א אין א האלט מען זיך שוין אין א וועג ווי מען קען ווי מען קען פארשטיין וואס א זאך וואס מען קען האלטן א דבר של קיימא אז דאס איז מצד אזוי ווי די די די פראבלעם איז די די דין וואס איז נובע מצד פון דעם וואס איז נייע ש און נאכדעם וואס מ'האלט שוין אדורך געגאנגען די התחלות קשות איז מכאן ואילך יערב לכם. פון דעם איז עס טאקע זייער אינטערעסאנט און ס'אפשר שטימט נישט אזוי גוט מיט ווען מיר זאגן אז די גאנצע חודש זאל געווען די ערשטע חודש נאכדעם וואס מ'מאכט ביי שמחת תורה א סיום אויף די תורה יא ס'איז א ניי מ'געענדיגט ס'האט דאך געדארפט זיין די סיום אפשר אין חודש אלול אבער סוף א יאר. איך האב די פשט אז די ווען מען זאגט התחלה און סוף, התחלה מיט סוף זענען אויך מושגים, ס'איז אויך נישט נאר די אנהייב און די סוף, אוודאי מען האט אנגעהויבן די תורה כפשוטו און מען ענדיגט כפשוטו, אבער ס'איז אויך מושגים, התחלה, די מושג פון התחלה איז דאס אז פאר מיר איז גארנישט געווען, איך בין די ערשטע, אז איך בין די ערשטע, אזוי ווי די אייבערשטער אני ראשון, אני ראשון, אין דעם איז שורה א געוויסע בראשית ברא אלהים במידת הדין נברא העולם א געוויסע שם מ ב איז עפעס א געוויסע קושי דארף דאך זעהן אז ס'זאל זיין ריכטיג און ס'איז נאך א לעוועל פון דין אבער מצד די צווייטע זאך וואס הייסט אני אחרון ס'איז דא אויך אני אחרון אני ראשון דער ראשון אני אחרון אחרון של חג יום האחרון אז ס'הייסט לילי יום טוב האחרון וואס הייסט לילי יום טוב האחרון די אחרית הייסט ווי זאכן קומען אן, יא, אזוי ווי מען זאגט די מושג פון אחרית, די מושג פון אחרית מיינט אמת'דיג די מושג פון תכלית, אדער די מושג פון מטרה, אז מען דארף ערגעץ אנקומען, ווי דארף מען אנקומען? מען דארף אנקומען אין שמחת תורה, מען הייבט טאקע אן בראשית נאכאמאל, אבער די בראשית הייבט מען אן מתוך א נייע אחרית, מען זאגט, ס'דא א ווארט פון. זאגט נאך פון די חידושי רימ וואס מ'פריידט זיך פון די תורה, מ'האט עפעס געענדיגט די תורה, דער חידושי רימ זאגט א תירוץ, נע, מ'פריידט זיך אויף דעם וואס מ'איז זיך מקבל צו לערנען פון פריש די תורה, איך בין נישט העפי מיט די ווארט, איך מיין אז ס'איז נישט ריכטיג, ס'הייסט שמחת תורה מאכט מען א סיום לגמרה של תורה, ווי שטייט סיום לקבלת תורה, אפשר שבועות, איך ווייס נישט, אבער וואס וואס א מין זאך איז דאס צו מהפך זיין די שמחה, נאר פשט איז פארקערט, אויב מ'פריידט זיך. אויב מען פריידט זיך מיט די תורה, אויב מען שמחה הייסט דאך מען איז צופרידן, מען איז צופרידן מיט מיט וואס ס'איז, מען איז צופרידן מיט וואס ס'איז, ס'טייטש מ'איז צופרידן, ס'שטייט שוין דא עפעס מיט וואס צו זיין צופרידן, מען איז נישט מ'דארף אנהייבן מחדש זיין עפעס א נייע קבלה ווי איז די תורה ווי מי יעלה בהר ה' מי מי יעלה לנו השמימה, מען דארף נישט קיין מי יעלה לנו השמימה, ס'איז שוין דא די תורה, ס'איז שוין דא ממילא וועט מען וועט מען עס לערנען פון פריש, אבער די לערנען פון פריש גייט נישט זיין קיין התחלות קשות, דאס איז די עיקר וואס איך האב געוואלט אנקומען אז פרשת בראשית הגם ס'איז א שווערע פרשה אבער די התחלות קשות פון פרשת בראשית האט מען שוין געטון אין ראש השנה, אין פרשת בראשית איז נאר דא די שמחה מתוך מ'איז שוין אנגעקומען צו די סוף התורה באמת, מ'איז שוין אנגעקומען צו די

נישט מיט די קושי ההתחלה, עס קען זיין אין אנדערע זאכן פון התחלה, עס קען זיין אנדערע סארט סדרים, אבער נישט די סדר וואס מיט די פראבלעם פון התחלה האבן מיר עס שוין נישט, די פראבלעם פון אנהייבן האבן מיר עס שוין נישט, ווייל אונז ווייסן שוין אז עס איז דא א סוף, מיר ווייסן שוין אז עס איז דא א שמחת תורה, עס איז דא, עס איז שוין געווען שמיני עצרת, עס איז שוין דא, עס איז שוין דא די אחרון, אפילו פאר די בראשית וואס אונז הייבן יעצט אן פון דאס ניי.